בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף נ א, מ'הייבט אן דף נ עמוד ב', די לעצטע צוויי ווערטער פון די עמוד, אמר רבא, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רבא האט רבא געזאגט, מאי טעמא דרבן גמליאל, וואס איז די טעם פון רבן גמליאל אין די משנה, מיר האבן געזען רבן גמליאל זאגט אין גט אחר גט, אין מאמר אחר מאמר, פארוואס זאגט ער אזוי, איז רבא מסביר, און רבא איז בעצם דא מסביר די פשט וואס אונז האבן געלערנט אין די משנה, רשי ברענגט, די ווערטער אין די משנה זאגט רבא אזוי דמספקא ליה ווייל רבן גמליאל געהאט א ספק גט אי דחי אי לא דחי מאמר אי קני אי לא קני וואס טייטש רבן גמליאל האט אנגעקוקט די גט און ער האט אנגעקוקט די מאמר ווי א זאך וואס איז שווארץ אדער ווייס וואס טייטש אדער פועלט עס אינגאנצן אדער טוט עס גארנישט אדער איז פשט די גט איז פונקט ווי חליצה אדער איז עס גארנישט מיט נישט, אדער איז פשט דער מאמר איז קונה פונקט ווי יבום, אדער איז עס גארנישט מיט נישט, און במילא ממה נפשך איז די צווייטע גט און די צווייטע מאמר גארנישט מיט נישט, ווייל על הצד אז די ערשטע איז שטארק, על הצד אז לאמיר זאגן גט, על הצד אז די ערשטע גט איז ממש פונקט ווי חליצה, שוין, נאך חליצה קען מען גארנישט טון איז די צווייטע גט גארנישט, און על הצד אז די גאנצע גט איז גארנישט מיט נישט, אז ס'קען גארנישט פועל'ן, שוין, פועל'ן דאך ביידע נישט, אבער ממה נפשך די צווייטע גט איז נישט קיין גט, און די זעלבע סברא ביי מאמר, לאמיר זען אינעווייניג זאגט רבא גט, האט רבן גמליאל געהאט א ספק אי דחי אי לא דחי, טאמער ס'איז פונקט ווי חליצה צו נישט, און ממילא ממה נפשך אי קמא דחי, טאמער די ערשטע העלפט פונקט ווי חליצה איז בתרא מאי קעביד, איז די צווייטע גט גארנישט, ווייטער אי קמא לא דחי בתרא נמי לא דחי, און על הצד אז ביידע זענען גארנישט איז ווייטער די צווייטע גארנישט ס'טייטש ממה נפשך די צווייטע גט איז נישט קיין גט, און זעלבע זאך ביי מאמר, מאמר אי קני אי לא קני, רבן גמליאל האט געהאט א ספק צו מאמר איז קונה פונקט ווי יבום צו נישט, ווייטער ממה נפשך די צווייטע מאמר איז זיכער גארנישט ווייל אי קמא קני בתרא מאי קעביד ואי קמא לא קני בתרא נמי לא קני ממה נפשך איז די צווייטע מאמר נישט קיין מאמר פרעגט אבער אביי אויף רבא'ס פשט איתיביה אביי פרעגט אביי א קשיא פון א ברייתא שטייט אין די ברייתא אזוי ומודה רבן גמליאל שיש גט אחר מאמר ומאמר אחר גט ס'טייטש אפילו רבן גמליאל זאגט טאקע אז אין גט אחר גט און אין מאמר אחר מאמר אבער מאמר נאך א גט און א גט נאך מאמר דא זאגט רבן גמליאל איז יא דא ס'טייטש לאמיר זאגן ס'דא צוויי יבמות מיט איין יבם, און דער יבם מאכט מאמר מיט איין פרוי מיט איין יבמה און געבט א גט פארן צווייטן, איז די צווייטע גט חל, וואס טייטש ער איז אסור אויף אירע קרובות, זי איז אסור אויף זיינע קרובות, ער טאר מער נישט מייבם זיין די ערשטע, און זעלבע זאך פארקערט אז מען געבט א גט פאר די ערשטע און א מאמר פאר די צווייטע, איז די מאמר פון די צווייטע חל, ער טאר נישט חתונה האבן מיט איר קרובות, ער עט איר דארפן גט'ן, על כל פנים, רבן גמליאל איז מודה ביי מאמר נאך גט און ביי גט נאך מאמר, און די זעלבע זאך זאגט ער זאגט די ברייתא אז רבן גמליאל איז אויך מודה וגט אחר ביאה ומאמר, ומאמר אחר ביאה וגט, ס'טייטש דא רעדט מען ביי א ציור וואס ס'דא דריי פרויען, דריי יבמות מיט איין יבם, איז רבן גמליאל איז מודה אז טאמער ס'וועט גיין דער יבם און פאר די ערשטע פרוי עט ער געבן א גט, פאר די צווייטע פרוי עט ער מייבם זיין, ס'טייטש עט איר ממש בועל זיין, און די דריטע פרוי עט ער מאכן מאמר. אדער פארקערט, די ערשטע מאמר, די צווייטע א ביאה, און די דריטע א גט, איז דא איז אויכעט רבן גמליאל מודה אז דאס מ'האט געטון מיטן דריטן, אדער מאמר אדער גט, ס'האט חל געווען. פארוואס? ווייל לאמיר אנכאפן די ציור אז די ערשטע פרוי קריגט א גט, די צווייטע א ביאה, און די דריטע מאמר. און וואס איז געשען דא? ברגע וואס ער געט פאר די ערשטע פרוי א גט, איז די ביאה וואס ער מאכט יעצט מיט די צווייטע פרוי איז דאך א ביאה פסולה. אזוי האבן מיר נעכטן געזען אז א ביאה וואס קומט נאך א גט אדער נאך מאמר, איז א ביאה פסולה, און ממילא אז די צווייטע איז א ביאה פסולה איז נאך אלץ דא דא א זיקה, די ביאה האט נישט אפגעהאקט די זיקה, און ממילא די מאמר וואס מען מאכט נאכדעם איז אוודאי חל, און די זעלבע זאך פארקערט, טאמער די ערשטע איז מאמר, נאכדעם קומט א ביאה און נאכדעם א גט, די זעלבע סברה, נאך מען מאכט מאמר איז די ביאה א ביאה פסולה, און ממילא אז די ביאה איז א ביאה פסולה איז נאך אלץ דא א זיקה, אז ס'איז נאך אלץ דא א זיקה, קען מען נאך טוהן דא זאכן און פארדעם די דריטע פרוי וואס קריגט א גט האט די גט חל געווען ער טאר נישט האבן חתונה מיט אירע קרובות טייטש די גט איז א גט על כל פנים פירט אביי אויס די קשיא ואי מספקא ליה לרבן גמליאל טאמער רבן גמליאל האט טאקע א ספק וואס איז דאס א גט וואס איז דאס מאמר אדער שווארץ אדער ווייס אויב אזוי תיהוי כביאה דלכתחילה זאל די ביאה אינדערמיטן וואס ליגט דא שטעקן צווישן די מאמר און די גט זאל זיין אזוי ווי א ביאה דלכתחילה אז וואס ותקני, דהא תנן הבעילה בזמן שהיא בתחילה אין אחריה כלום. ס'טייטש דאס האמיר געזעהן אז טאמער די ערשטע זאך וואס דער יבם טוט איז ביאה, ס'טייטש די ערשטע זאך וואס ער טוט איז מייבם איינע פון די פרויען, איז דעמאלטס איז גאנץ קלאר אז ברגע וואס מ'מאכט יבום, און ס'איז א יבום כשרה, ס'איז נישט קיין ביאה פסולה, ס'איז א ביאה כשרה, איז די יבום א גוטע יבום, די תיק איז פארמאכט, און וואס מ'עט טוהן נאך די יבום, צו ס'זאל זיין א גט, צו מאמר, וואס זאל נאר נישט זיין, עט נישט חל זיין. און ממילא, פרעגט אביי, אויב אזוי, אויב רבא איז גערעכט, אז רבן גמליאל האט א ספק, וואס איז דאס א גט? וואס איז דאס מאמר? אויב אזוי שטימט נישט דאס וואס רבן גמליאל האט געזאגט ביי די דריי פרויען אז ביי די דריטע פרוי איז נאך עפעס חל. וואס פשט פון דעם? איז לאמיר צונעמען די ציור. לאמיר צונעמען די ציור אז די ערשטע פרוי קריגט א גט, די צווייטע פרוי איז ער מייבם, און די דריטע פרוי מאכט ער מיט איר מאמר. איז ביי אזא ציור, לאמיר טראכטן, ער געט פאר די ערשטע פרוי א גט. וואס איז די דין פון די גט? רבן גמליאל ווייסט נישט שווארץ אדער ווייס. זאגט, ס'קען זיין אז די גט איז ממש פונקט ווי חליצה, און ס'קען זיין אז ס'גארנישט מיט נישט. פיין, יעצט גייט ער צו די צווייטע פרוי און ער איז איר מייבם. לאמיר טראכטן וואס איז דער יבום לויט ביידע צדדים. על הצד אז די ערשטע גט איז א גט איז פונקט ווי חליצה, אויב אזוי איז די צווייטע יבום גארנישט מיט נישט. פארוואס? ווייל נאך א גוטע חליצה קען מען גארנישט מאכן, אזוי ווי נאך א געהעריגע חליצה. און ממילא על הצד אז די ערשטע גט איז א גט, איז די צווייטע יבום גארנישט מיט נישט, און די דריטע מאמר אויך גארנישט מיט נישט, ווייל גארנישט קען נישט געשען נאך א גוטע חליצה. ווייטער על הצד אז די ערשטע גט איז גארנישט מיט נישט ווייל א גט איז גארנישט מיט נישט איז אויב אזוי די יבום וואס מען מאכט נאכדעם איז נישט קיין ביאה פסולה ס'א ביאה כשרה איז פשט די יבום איז א גוטע יבום און נאך א גוטע יבום קען מען גארנישט טון איז ממה נפשך די מאמר וואס מען האט געמאכט מיט די דריטע פרוי איז גארנישט מיט נישט און די זעלבע זאך פארקערט אז מען מאכט מיט די ערשטע פרוי מאמר מיט די צווייטע פרוי א ביאה און מיט די דריטע א גט איז ווייטער די ממה נפשך די גט וואס מען האט געמאכט מיט די דריטע וואלט געדארפט זיין גארנישט מיט נישט, ווייל על הצד אז דער מאמר איז פונקט ווי יבום, איז דאך די צווייטע ביאה גארנישט, און על הצד אז די ערשטע איז גארנישט, איז די צווייטע א ביאה כשרה, ממה נפשך די דריטע איז גארנישט, און במילא פרעגט אביי צו רבא, ווי קען רבן גמליאל זאגן אז ביי א ציור פון די דריי פרויען, די דריטע פרוי, די גט צו די מאמר ביי די דריטע פרוי איז חל, לויט דיין פשט, וואלט געדארפט זיין אנדערש, לויט דיין פשט וואלט ממה נפשך די דריטע נישט געדארפט חל זיין, אלא אמר אביי במילא לערנט טאקע אביי א גאנצע נייע פשט אין רבן גמליאל, זאגט אביי לעולם פשיטא ליה לרבן גמליאל בגט דדחי מאמר דקני, ס'טייטש דאס איז קלאר אז רבן גמליאל האט געהאט קיין ספק וואס איז דאס דער גט, צו דער גט איז אינגאנצן דוחה פונקט ווי חליצה אדער ס'איז גארנישט, ניין רבן גמליאל האט געוואוסט קלאר וואס איז דאס א גט און וואס איז דאס מאמר, וואס איז עס טאקע? ס'א דרבנן'דיגע סארט זאך, דער גט איז דוחה אביסל מדרבנן, וואס טייטש א חליצה איז אינגאנצן דוחה, א חליצה נעמט אינגאנצן אוועק די זיקה, א גט נעמט נישט אינגאנצן אוועק די זיקה, האלבוועגס נעמט עס אוועק, און די זעלבע זאך מאמר איז נישט קונה פונקט ווי יבום, נאר ס'איז האלבוועגס קונה, און ליתר ביאור איידער מ'גייט דא ווייטער, מרמז זיין וואס אביי גייט דא זאגן, אביי זאגט אזוי, לויט רבן גמליאל איז דא א זאך אין די לופט וואס הייסט דא זיקה, די זיקה איז א בארג, איז אזוי, מיט יבום אדער חליצה ווערט מען פטור פון די בארג, די גאנצע זיקה גייט אוועק, טאמער אבער מען מאכט מאמר אדער גט, ווערט מען נישט פטור פונעם בארג, נאר וואס, די בארג איז א ברייטע בארג, ס'דא א רעכטע זייט פונעם בארג, איז דא א לינקע זייט פונעם בארג, לאמיר רופן די רעכטע זייט מאמר, און די לינקע זייט גט, איז מילא אזוי, ברגע וואס מען מאכט מאמר, האט מען אוועקגעפליקט די רעכטע זייט פונעם בארג, ברגע וואס מען מאכט גט, האט מען אוועקגעפליקט די לינקע זייט פונעם בארג, און דערפאר זאגט רבן גמליאל, אז אין גט אחר גט, ואין מאמר אחר מאמר, פארוואס? ווייל די בארג איז נאר דא איין בארג, ס'טייטש נישט פשט אז יעדע יבם קען מאכן איינמאל גט און איינמאל מאמר, און יעדע יבמה קען מען מאכן איינמאל מיט איר גט איינמאל מאמר, ניין! די גאנצע זיקה איז דא איין זיקה דא ווען איינער שטארבט אן קינדער איז דא איין גרויסע זיקה און אין די זיקה קען געטון ווערן איין מאל א מאמר און איין מאל א גט א צווייטע מאל מאמר ארבעט נישט און א צווייטע מאל גט ארבעט נישט יעצט אז מען האט געמאכט מאמר קען מען נאך אלץ נאכדעם מאכן א גט און אז מען האט געמאכט גט קען מען נאך אלץ נאכדעם טון מאמר אבער צוויי מאל די זעלבע וועט נישט ארבעטן פארוואס ווייל ס'איז נישט דא די יכולת, אין די זיקה קען מען נאר מאכן איין מאל פון יעדע זאך, און מילא מיט דעם שטימט שוין אויך די דין וואס מ'האט געזען רבן גמליאל זאגט אז ווען ס'איז דא דריי פרויען און די ערשטע קריגט א גט, די צווייטע ביאה, די דריטע מאמר, האט ער געזאגט אז די דריטע מאמר איז חל, יעצט שטימט עס זייער גוט פארוואס? ווייל ברגע וואס מ'געט פאר די ערשטע פרוי א גט, און די צווייטע פרוי ביאה, איז די ביאה וואס מ'מאכט מיט די צווייטע פרוי איז א ביאה פסולה, און ממילא איז מען נאך אלץ נישט פטור געווארן דא פונעם בארג, מ'קען נאך אלץ מאכן א מאמר דא, און דערפאר טאקע האט רבן גמליאל געזאגט אז די מאמר וואס מען מאכט מיטן דריטן האט חל געווען, און די זעלבע זאך פארקערט, אז מען מאכט מאמר מיט די ערשטע, ביאה מיט די צווייטע, און א גט פארן דריטן, האט די גט וואו חל צו זיין, פארוואס ווייל אינמיטן איז דא געווען א ביאה פסולה, און די ביאה פסולה ווערט נישט פטור פונעם זיקה, און לאמיר זען אינעווייניג, זאגט אביי, מי אמר רבנן, הא יבמה בחד צד מהני בה גט, ובחד צד מהני בה מאמר, וואס טייטש אין די יבמה, און אין אנדערע ווערטער אין די זיקה, איז דא צוויי צדדים, ס'דא איין זייט וואס דארט העלפט גט, ווי מ'האט עס גערופן איין זייט פונעם בארג, און די אנדערע זייט העלפט מאמר, מילא גט אחר גט לא דחי, דהא דחי ליה קמא, פאר דעם העלפט נישט א גט נאך א גט, ווייל מ'האט שוין אויסגענוצט א גט דא, די ערשטע האט דוחה געווען, קען נישט יעצט קומען א צווייטע, די זעלבע זאך און מאמר אחר מאמר לא קני, דהא קני ליה קמא, א מאמר נאך א מאמר העלפט אויך נישט, ווייל די ערשטע האט קונה געווען, אבער גט אחר מאמר, און מאמר אחר גט, האי מילתא קא דחי, והאי מילתא קא קני, אוודאי א גט נאך א מאמר א מאמר נאך א גט, עט העלפן, פארוואס ווייל יעדעס איינס פועל'ט אין א צווייטע חלק פונעם זיקה און במילא עט עס העלפן. ווייטער איז ער מסביר ורבנן, וואס האלטן די חכמים וואס קריגן זיך אויף רבן גמליאל? זיי אוודאי האלטן כל חד וחד תקינו רבנן גט און מאמר ביבמה. חכמים קריגן זיך, חכמים האלטן אז יעדע יבם האט א כח צו מאכן א גט און א מאמר און די זעלבע זאך יעדע יבמה קען מען מאכן מיט איר גט און מאמר און במילא טאקע טאמער ס'דא איין יבם מיט אפאר יבמות קען ער געבן א גט פאר יעדעס איינס ווייל ס'דא א זכות צו געבן א גט פאר ביידע, און די זעלבע זאך קען מען מאכן מאמר מיט ביידע, אדער לאמיר זאגן עס איז נאר דא איין פרוי מיט צוויי יבם'ס, קענען ביידע איר געבן א גט, ביידע האבן די כח, ס'טייטש דאס איז די שיטה פון די חכמים, זיי קריגן זיך אויף רבן גמליאל. אבער, זאגט אביי, אביי איז יעצט מסביר, וואו קומט דא אריין די ענין פון ביאה פסולה, ס'טייטש אזוי, אביי האט מסביר געווען זייער שיין, וואס איז דאס דער גט, און וואס איז דאס דער מאמר, דער גט האמיר געשמועסט איז איין חלק פונעם בארג, אזוי האט מען עס גערופן, און דער מאמר איז א צווייטע חלק פונעם בארג, יעדע זיקה כאילו איז צוטיילט אויף צוויי, ס'דא א חלק וואס ווערט גערופן גט, א חלק מאמר, און יעדע זאך קען מען נאר נוצן איינמאל. די שאלה דא איז, וואו קומט אריין ביאה פסולה? ס'טייטש וואס איז דאס דער ביאה פסולה? וועלכע חלק פונעם בארג פליקט עס אראפ ווי מ'זאגט? ווייל לכאורה די סברה וואלט געזאגט אז ביאה פסולה איז פונקט ווי מאמר. און ממילא אויב אזוי וואלט מען געדארפט פארשטיין, רבן גמליאל האט געזאגט אז ווען ס'דא דריי פרויען, און די ערשטע פרוי מאכט מען מאמר, און די צווייטע פרוי ביאה פסולה, די דריטע פרוי א גט, איז אלע דריי זענען חל. אזוי זאגט רבן גמליאל. יעצט לכאורה טאמער דער ביאה פסולה איז פונקט ווי מאמר, וואלט די צווייטע, די ביאה פסולה וואלט נישט געדארפט חל זיין, ווייל ס'איז ווייטער, ס'איז מאמר אחר מאמר. רבן גמליאל האט געזאגט ס'איז נישט דא מאמר אחר מאמר, ממילא דארף מען פארשטיין וואס איז דאס דער ביאה פסולה דא, איז אביי מסביר והאי ביאה פסולה דער ביאה פסולה עדיפא ממאמר וגריעא ממאמר, ס'האט א געוויסע מעלה ס'איז שטערקער פון מאמר, און ס'האט א חסרון וואס איז שוואכער פון מאמר אז וואס, איז ער מסביר, עדיפא ממאמר, דאילו מאמר אחר מאמר לא מהני, ואילו ביאה אחר מאמר מהני, ס'טייטש פון איין זייט איז עס שטערקער פון מאמר, ווייל רבן גמליאל זאגט דאך אז ס'איז נישט דא מאמר נאך מאמר, ברגע וואס מ'מאכט איינמאל מאמר, מ'האט אוועקגעפליקט די חלק פונעם בארג, מ'קען נישט מאכן נאכאמאל, אבער פון די צווייטע זייט זעהן מיר אז א ביאה פסולה נאך מאמר העלפט יא, מילא אין די זינען איז ביאה פסולה שטערקער פון מאמר, אבער פון די צווייטע זייט וגריעא ממאמר, דאילו מאמר אחר הגט קני לכוליה שיורא דגט, ס'טייטש טאמער מ'מאכט א גט מיט איין פרוי, און שפעטער מאמר מיט א צווייטע פרוי, איז נאך די צווייטע מאמר מ'האט געמאכט דא סיי א גט און סיי מאמר האט זיך גענדיגט, ס'טייטש מ'האט אוועקגעפליקט דא דעם בארג, מ'קען נישט יעצט מאכן נאך א גט צו נאך א מאמר, מען האט אויסגענוצט אלע קרעדיטס אלע זכויות, אבער ואילו ביאה אחר גט לא קניא ליה לכוליה שיורא דגט, מה שאין כן ווען סקומט צו די ביאה פסולה, ס'טייטש טאמער לאמיר זאגן מען געט א גט פאר די ערשטע פרוי און א ביאה פסולה פארן צווייטן פרוי, דא זאגט מען נישט האט זיך אלץ אויסגענוצט, דא קען מען נאך מאכן א מאמר מיט די דריטע, און מילא אין די זינען פון די זייט איז עס שוואכער פון מאמר, ווייל טאמער מען מאכט א גט מיט מאמר, איז נישט דא נאכדעם גארנישט, טאמער מ'מאכט א גט מיט א ביאה פסולה איז נאך אלץ דא א מאמר נאכדעם, און במילא די ביאה פסולה איז אין א געוויסע זינען שטערקער פון מאמר, אין א געוויסע זינען שוואכער פון מאמר. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, כיצד אמר רבן גמליאל, אין גט אחר גט, ס'טייטש וואס מיינט דאס אין גט אחר גט, די ברייתא איז מבאר שתי יבמות שנפלו לפני יבם אחד, טאמער ס'דא צוויי יבמות מיט איין יבם, ונתן גט לזו וגט לזו, גייט דער יבם און ער געבט א גט פאר ביידע, רבן גמליאל אומר, חולץ לראשונה ואסור בקרובותיה ומותר בקרובות שניה, זאגט רבן גמליאל, מ'געבט חליצה פארן ערשטן, און מ'טאר נישט חתונה מיט די קרובות פונעם ערשטן, און מיט די צווייטע קרובות מעג מען יא חתונה האבן, וואס פשט פון דעם, איז ווי רש"י איז מסביר אזוי, נאכדעם וואס דער יבם געבט א גט, פאר די ביידע פרויען איז בעצם די ערשטע גט איז חל די צווייטע גט איז נישט חל, אבער ער קען בעצם געבן חליצה פאר איינע פון די ביידע ער מוז נישט געבן חליצה פאר די ערשטע, פונדעסטוועגן זאגט רבן גמליאל א עצה טובה, געב חליצה פאר די ערשטע, פארוואס? ווייל טאמער דו וועסט געבן חליצה פאר די ערשטע, עסטו מעגן חתונה האבן מיט די קרובות פונעם צווייטן, פארוואס? ווייל די גט וואס דו האסט געבן פארן צווייטן איז סיי ווי סיי גארנישט לויט רבן גמליאל, און חליצה האסטו געבן פאר די ערשטע, די גט האסטו געבן פאר די ערשטע, די צווייטע קרובות וועלן זיין מותר, אבער טאמער דו וועסט געבן חליצה פארן צווייטן, וועלן די קרובות פון ביידע זיין אסור, די ערשטע אלס די גט, די צווייטע אלס די חליצה, מילא זאגט רבן גמליאל א עצה טובה, געב חליצה פאר די ערשטע, וחכמים אומרים, חכמים זאגן, נתן גט לזו וגט לזו, אסור בקרובות שתיהן, וחליצה לאחת מהן, זאגן די חכמים, נאך דו געסט א גט פאר ביידע, האלטן זיי דאך יש גט אחר גט, מילא דו וועסט סיי ווי סיי נישט קענען חתונה האבן מיט די קרובות פון ביידע, מילא נישט קיין נפקא מינה ווער קריגט די חליצה, מען דארף געבן חליצה פאר איינס פון די ביידע פרויען, זאגט די ברייתא, וכן אתה אומר בשני יבמים ויבמה אחת, ס'טייטש יעצט האט מען גערעדט ביז יעצט האט מען גערעדט פון איין יבם מיט צוויי יבמות, די זעלבע זאך וועט זיין ביי איין יבמה מיט צוויי יבם'ס, וואס טייטש לויט רבן גמליאל צוויי יבם'ס יעדער איינער געט א גט פאר די זעלבע יבמה איז אויך עצה טובה קא משמע לן אז די ערשטע זאל נאכדעם געבן חליצה אזוי די צווייטע וועט קענען חתונה האבן מיט די קרובות, און לויט די חכמים נישט דא אזא זאך לויט די חכמים איז יש גט אחר גט, און מילא אויב ביידע יבם'ס געבן א גט פאר די יבמה, טארן שוין סיי ווי סיי ביידע נישט חתונה האבן מיט אירע קרובות, און ממילא איינס פון די ביידע דארף געבן חליצה. זאגט די ברייתא ווייטער, כיצד אמר רבן גמליאל אין מאמר אחר מאמר, פריערט האט מען גערעדט פון גט אחר גט, יעצט רעדט מען פון מאמר אחר מאמר, איז די ברייתא מסביר שתי יבמות שנפלו לפני יבם אחד, צוויי יבמות זענען געפאלן פאר איין יבם, ועשה מאמר בזו ומאמר בזו, און די יבם מאכט מאמר מיט ביידע, מיט די ערשטע מיט די צווייטע, איז רבן גמליאל אומר, נותן גט לראשונה וחולץ לה, ואסור בקרובותיה, ומותר בקרובות שניה. ווייטער דאס איז א עצה טובה, אז נאכדעם וואס מען גט אפ די ערשטע, די צווייטע דארף מען דאך נישט גט'ן ווייל די מאמר איז נישט חל לויט רבן גמליאל, אבער נאכדעם וואס מען גט אפ די ערשטע, זאל מען איר אויך געבן חליצה, אזוי ארום וועט מען קענען חתונה האבן כאטש מיט די קרובות פונעם צווייטן. וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, און זיי זאגן נותן גט לשתיהן, מען דארף געבן א גט פאר ביידע, ואסור בקרובות שתיהן, און ממילא איז מען אסור מיט די קרובות פון ביידע, פארוואס ווייל ביידע מאמר'ס האבן חל געווען, מילא ביידע גיטין האבן חל געווען, מילא טאר מען נישט חתונה האבן מיט ביידע קרובות, מילא וחליצה לאחת מהן דארף מען געבן חליצה פאר איינס פון די ביידע, נישט קיין נפקא מינה וועלכע פון די צוויי, און די זעלבע זאך זאגט די ברייתא וכן אתה אומר בשני יבמים ויבמה אחת, טייטש ביז יעצט האט מען גערעדט פון צוויי יבמות מיט איין יבם, די זעלבע זאך וועט זיין ביי צוויי יבם'ס מיט איין יבמה, אז טאמער ביידע וועלן מאכן מאמר, לויט רבן גמליאל זאגט מען פאר די ערשטע דו געב א גט, און דו זיי חולץ, און לויט די חכמים זאגט מען עס פאר ביידע נישט קיין חילוק ווער מאכט די חליצה. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא איז דן דא אין די ברייתא. אמר מר, מיר האבן געזען די ברייתא, נתן גט לזו וגט לזו, רבן גמליאל אומר, חולץ לראשונה ואסור בקרובותיה ומותר בקרובות שניה. סטייטש דאס האט מען געזען לויט רבן גמליאל, אז ווען איינער געט צוויי גיטין פאר צוויי יבמות, זאגט רבן גמליאל א עצה טובה, געב חליצה פאר די ערשטע, וואס ביי איר האט חל געווען די גט, אזוי ארום וועט מען קענען חתונה האבן

ווייל אז נישט וועט מען דארפן געבן צוויי מאל חליצה, מען קען נישט געבן א שוואכע חליצה און מיט דעם פטר'ן א פרוי וואס איר קען מען געבן א גוטע, און ממילא לכאורה דא וואס ס'איז דא דא צוויי פרויען די ערשטע מיט די צווייטע, און די ערשטע האט קריגן א גט, די צווייטע נישט, לויט ר' גמליאל די צווייטע גט האט נישט חל געווען פשט די צווייטע פרוי איז נישט גע'גט, אויב אזוי קומט אויס אז די ערשטע חליצה די חליצה וואס מען געבט פארן ערשטן איז א שוואכערע חליצה ווי די צווייטע, ווייל די ערשטע פרוי האט שוין געקריגן א גט, ממילא איר חליצה איז שוואכער, איז לויט שמואל, העלפט נישט א חליצה וואס מען געבט פארן ערשטן, צו פטר'ן די צווייטע, פון דעסט וועגן זעהן מיר דא קלאר רבן גמליאל זאגט, געב א חליצה פאר די ערשטע מיט דעם פטר'ט מען די צווייטע, איז לכאורה דאס א פירכא אויף שמואל, ענטפערט די גמרא ניין, אמר לך שמואל, שמואל קען דיר זאגן, כי אמרי אנא אליבא דמאן דאמר יש זיקה, ורבן גמליאל סבר אין זיקה, סטייטש שמואל זאגט אז ווייסט ווען איך האב געזאגט מען דארף געבן א בעסערע חליצה, לויט די מאן דאמר יש זיקה, יש זיקה איז פשט ס'דא דא א בער וואס הייסט זיקה, און אז דו ווילסט פטר'ן די בער, דארפסטו טרעפן די בעסטע חליצה וואס איז נאר דא אויפן וועלט, אבער לויט די מאן דאמר אין זיקה, איז סתם אזוי נישט דא קיין זיקה, איז פשט די חליצה פטר'ט נישט דא קיין שום זיקה, לויט די מאן דאמר אין זיקה דארף מען נישט קלויבן די בעסערע חליצה, יעדע חליצה וואס זאל נאר נישט זיין וועט העלפן, און פאר דעם ר' גמליאל האלט אין זיקה, ר' גמליאל האלט טאקע אז מען קען געבן חליצה פארן ערשטן און מיט דעם פטר'ן דעם צווייטן, אבער לויט שמואל טאקע, שמואל זאגט לויט די מאן דאמר יש זיקה, וועט מען אוודאי דארפן געבן א חליצה פארן צווייטן, ווייל די ערשטע חליצה איז שוואכער. פרעגט יעצט אבער די גמרא, ומדרבן גמליאל סבר אין זיקה, רבנן סברי יש זיקה. ס'הייסט רש"י ברענגט א ראיה אז רבן גמליאל האלט טאקע אין זיקה, אבער די גמרא נעמט אן בהנחה אז היות וואס זיי קריגן זיך דא צו יש גט אחר גט אין גט אחר גט, איז מסתמא קריגן זיי זיך אויך לגבי די דין צו יש זיקה צו אין זיקה, אזוי נעמט די גמרא אן מיט א פשטות, באלד וועט מען זען די גמרא וועט ענטפערן אז ס'איז נישט אזוי, אבער די גמרא פארשטייט יעצט מיט א פשטות אז די חכמים האלטן יש זיקה, אויב אזוי וויל די גמרא פארשטיין, וקתני סיפא, אין די סיפא פון די ברייתא האט מען געזען אז וכן אתה אומר בשני יבמים ויבמה אחת אז די זעלבע דין איז געזאגט געווארן ווען ס'דא צוויי יבמים מיט איין יבמה ס'טייטש טאמער ביידע יבם'ס האבן געגעבן דא פאר די זעלבע פרוי א גט האט מען געזען לויט די חכמים ביידע גיטין זענען חל און מילא האבן די חכמים געזאגט נישט קיין חילוק ווער וועט מאכן די חליצה סיי ווי סיי זיי וועלן נישט טארן חתונה מיט אירע קרובות איז איינס פון די ביידע דארף נאר געבן חליצה איז אויב אזוי זאגט די גמרא לימא תיהוי תיובתא דרבה בר רב הונא אמר רב איז לכאורה פון דא איז א פירכא אויף רבה בר רב הונא אמר רב וועלכע רבה בר רב הונא אמר רב, דאמר רבה בר רב הונא אמר רב, חליצה פסולה צריכה לחזור על כל האחין, ס'הייסט אזוי שמואל האבן מיר געזעהן האלט אז ווען ס'דא צוויי חליצות איינס בעסער איינס שוואכער דארף מען אלעמאל גיין מיט די בעסערע, רבה בר רב הונא אמר רב איז נאך מער מחמיר, רבה בר רב הונא אמר רב האלט אז נישט דא אזא זאך מ'דארף גיין מיט די בעסערע, נאר וואס מ'דארף גיין מיט די בעסטע, בעסטע איז טייטש די חליצה דארף זיין א ריינע חליצה, טאמער א חליצה איז נישט ריין, טאמער ס'איז דא עפעס א שוואכקייט אין די חליצה, העלפט שוין נישט די חליצה צו פטר'ן א צווייטן, אפילו אז די צווייטע איז נאך ערגער. דאס הייסט לאמיר זאגן צוויי חליצות ביידע זענען נישט די בעסטע, לויט שמואל קען איינס פטר'ן די אנדערע, לויט רבה בר רב הונא נישט אזוי, ברגע וואס ס'איז דא עפעס א שוואכקייט אין די חליצה קען שוין די חליצה נישט פטר'ן א צווייטן, און מילא אויב אזוי, דא ביי די ציור, וואס ס'דא צוויי יבם'ס, מיט איין יבמה, ביידע האבן איר געגעבן א גט, לויט די חכמים האלטן יש אחר יש גט אחר גט, פשט ביידע גיטין האבן חל געווען, קומט אויס אז די חליצה וואס מען מאכט נאך א גט, וואס דאס איז א שוואכערע סארט חליצה, לויט רבה בר רב הונא אמר רב, קען אזא חליצה נישט פטר'ן א צווייטן, אויב אזוי לויט רבה בר רב הונא אמר רב, דארפן ביידע מענער געבן חליצה פאר די פרוי ווייל ס'איז שוואכע סארט חליצות, פון דעסטוועגן זעהן מיר חכמים זאגן נישט אזוי, חכמים זאגן אז איינער געט חליצה און פטר'ט דעם צווייטן, איז לכאורה אפגעפרעגט רבה בר רב הונא אמר רב, ענטפערט די גמרא ניין אמר לך רבה בר רב הונא, בין לרבן גמליאל בין לרבנן סברי אין זיקה, והכא בגט אחר גט ומאמר אחר מאמר קמיפלגי, ס'טייטש זאגט רבה בר רב הונא אז ביסט נישט גערעכט אין די גאנצע הנחה אז חכמים האלטן יש זיקה, זיי האלטן אויך אין זיקה, יעדער האלט דא אין זיקה, און ממילא פרעג מיר נישט קיין קשיות פון רבה בר רב הונא אמר רב, און פרעג מיר נישט קיין קשיות, פון שמואל, ווייל ביידע סיי שמואל סיי רבה בר רב הונא אמר רב האבן גערעדט לויט די מאן דאמר יש זיקה, אבער טאמער ס'איז אין זיקה, איז אוודאי קען איין חליצה פטר'ן די צווייטע, אפילו ס'איז א שוואכע סארט חליצה, און טאקע די מחלוקת דא צווישן די חכמים און רבן גמליאל האט נישט מיט דעם, נאר ס'איז א פשוטע מחלוקת צו יש גט אחר גט צו יש מאמר אחר מאמר, אדער אין גט אחר גט און אין מאמר אחר מאמר. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר מר, האמיר אויך געזען אין די ברייתא, עשה מאמר בזו ומאמר בזו רבן גמליאל אומר, נותן גט לראשונה וחולץ לה, ואסור בקרובותיה, ומותר בקרובות שניה. ס'טייטש מיר האבן געזען די ציור, אז טאמער ס'דא צוויי יבמות מיט איין יבם, און די יבם געבט א מאמר פאר די ערשטע און נאכדעם פארן צווייטן, איז רבן גמליאל האלט דאך, אין מאמר אחר מאמר, און מילא די צווייטע מאמר האט נישט חל געווען. פארדעם זאגט רבן גמליאל, עצה טובה קמשמע לן, גט זיך פונעם ערשטן, נאכדעם געב איר חליצה, אזוי ארום וועסטו מעגן חתונה האבן מיט די קרובות פונעם צווייטן. פרעגט אבער די גמרא, פארוואס דארף מען זיך גט'ן פונעם ערשטן? מכדי קסבר רבן גמליאל אין מאמר אחר מאמר, ראשונה נמי תתייבם, ס'טייטש רבן גמליאל האלט דאך אין מאמר אחר מאמר, און מילא ער האט געמאכט מאמר מיט די ערשטע, שפעטער מאמר מיט די צווייטע, זאגסטו מיר די צווייטע מאמר איז גארנישט מיט נישט. אויב די צווייטע מאמר איז גארנישט מיט נישט, זאל מען זאגן פאר דעם איד קענסט יעצט מייבם זיין די ערשטע האסט געמאכט מיט איר מאמר, זיי איר יעצט מייבם, וואס עפעס? זאגט רבן גמליאל, ניין, געב איר א גט, מאך חליצה, וואס עפעס? ענטפערט די גמרא, טאקע איז א גזירה, גזירה דלמא אתי לייבומי לשניה, ס'איז א גזירה, מ'האט חושש געווען ער וועט מייבם זיין די צווייטע, וואס איר טאר ער זיכער נישט מייבם זיין, מ'האט דאך געמאכט מאמר מיט די ערשטע, און דערפאר האלט רבן גמליאל אז חזל האבן גוזר געווען, ער טאר מער נישט מייבם זיין, אפילו ווען די צווייטע מאמר איז נישט חל, פון דעסט וועגן ער דארף גט'ן די ערשטע, איר געבן חליצה, און ער וועט טאקע מעגן חתונה האבן מיט די קרובות פונעם צווייטן. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט א מימרא אזוי, רבן גמליאל, דאס איז רבן גמליאל וואס אונז האבן געהאט דא אין דעם סוגיא, ובית שמאי, האבן שוין אויך געזען די בית שמאי וועלן מיר באלד זען, ור' שמעון, ובן עזאי, ור' נחמיה, כולהו סבירא להו מאמר קונה קניין גמור, די אלע מאן דאמרים האלטן אז מאמר איז קונה א קניין גמור, וואס טייטש א קניין גמור, רשי זאגט אוודאי נישט קיין קניין גמור, אוודאי מאמר איז נישט יבום, ס'האט א דרבנן'דיגע דין, לאו גמור ממש, אלא קנין חשוב, ס'טייטש אלע האלטן אז די מאמר האט גאר א שטארקע קנין. זאגט אונז די גמרא און די גמרא רעכנט אויס די אלע מאן דאמרים, הייבט אן די גמרא רבן גמליאל הא דאמרן, דאס אז רבן גמליאל האלט מאמר איז גאר חשוב און גאר שטארק, דאס זעהן מיר פון אונזער רבן גמליאל, רבן גמליאל זאגט דאך אז אין מאמר אחר מאמר, פשט די ערשטע מאמר איז אזוי שטארק אז ס'לאט נישט צו א צווייטע, זעהן מיר ער האלט די מאמר איז גאר א שטארקע קנין. ווייטער בית שמאי האמיר אויך געזעהן דתנן, האמיר געלערנט אין א משנה דף כט, שלושה אחים, שנים מהן נשואין שתי אחיות, ואחד מופנה, ס'טייטש ראובן שמעון לוי, ראובן און שמעון האבן חתונה געהאט מיט צוויי שוועסטערס מיט רחל און מיט לאה, און לוי איז א בחור, ומת אחד מבעלי אחיות, ועשה בה מופנה מאמר, שפעטער איז ראובן געשטארבן, רחל איז געבליבן אן אלמנה אליין, לוי מאכט מאמר מיט דער רחל, ואחר כך מת אחיו השני, נאכדעם שטארבט שמעון, און דא פאלט יעצט לאה, האמיר געזען בית שמאי אומרים, אשתו עמו והלזו תצא משום אחות אשה, בית שמאי האלט אז די מאמר איז ממש דאורייתא'דיג, מילא די מאמר וואס לוי האט געמאכט מיט רחל, איז כאילו ער האט איר מייבם געווען, מילא זי איז זיין פרוי ער קען בלייבן מיט איר קען איר טאקע מייבם זיין, און די צווייטע לאה, קען גיין חתונה האבן מיט וועם זי וויל ס'איז אינגאנצן נישט דא קיין זיקה, זעהן מיר לויט די בית שמאי די שטארקע כח פון מאמר, און טאקע בית שמאי האלטן די שטערקסטע פון מאמר, זיי האלטן מאמר איז ממש א דאורייתא'דיגע דין, ס'ממש פונקט ווי יבום אליין. ווייטער ר' שמעון, ווי זעהן מיר אז ר' שמעון איז גאר שטארק מחשיב דעם מאמר, דתניא, ווייל מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא גייט ארויף אויף א משנה אויף צדיק ו' וואס רעדט דארט פון קינדער פון זין, פון יונגלעך וואס זענען עלטער פון ניין, און פאר די בר מצוה, ס'טייטש אזוי, די דין איז אז א יונגל נאך די ניין איז שוין ראוי לביאה, זיין ביאה הייסט א ביאה, אבער פון די צווייטע זייט, ער הייסט נישט קיין גדול, פשט מען קען אים נישט מחייב זיין אויף קיין עבירות, מען קען אים נישט מעניש זיין, און די זאכן וואס ער טוט האט נישט קיין חלות, ווייל ער איז נאך פאר די בר מצוה, און מילא בעצם שטעלט זיך די שאלה וואס געשענט ווען אזא סארט אינגל לאמיר זאגן א צען יעריגע אינגל איז מייבם א פרוי איז פון איין זייט איז די ביאה א ביאה פון די צווייטע זייט איז ער דאך נאך א אינגל און נאכנישט בר מצוה זיין יבום איז נישט קיין יבום איז מען זעהט דארט אין די משנה אז חזל האבן געגעבן פאר די ביאה פאר די יבום א כח כאילו ס'איז מאמר ס'טייטש דאורייתא'דיג הייסט עס נישט קיין יבום אבער מדרבנן קוקט מען עס אן ווי מאמר און מילא אזוי די משנה זאגט אויף צדיק ו וואס איז טאמער איינער שטארבט אן קינדער און די פרוי פאלט פאר צוויי אזעלכע יונגלעך ס'טייטש ס'דא צוויי ברידערס וואס ביידע לאמיר זאגן זענען צען, און ביידע גייען, ביידע זענען איר מייבם, זאגט דאך די משנה, אז היות וואס ביידע זענען איר מייבם, און די ביידע יבום'ס קוק איך אן ווי מאמר, איז כאילו ס'איז דא דא מאמר אחר מאמר, וואס די משנה גייט דארט כשיטת חכמים, וואס האלטן דאך אז יש מאמר אחר מאמר, מילא זאגט דאך די משנה אז די ערשטע, ווען ער וועט ווערן א גדול וועט ער נישט קענען מייבם זיין, פארוואס ווייל די צווייטע האט שוין געמאכט מאמר און במילא איז נישטא קיין ברירה ביידע דארפן געבן א גט מיט חליצה, יעצט אויף דעם זאגט די ברייתא, די ברייתא גייט ארויף אויף די חכמים, זאגט די ברייתא אמר להו ר' שמעון לחכמים, ר' שמעון קריגט זיך אויף די חכמים, און ר' שמעון זאגט אזא סארט געדאנק ווי מען האט געזען אנפאנג סוגיא ווי רבא האט געוואלט זאגן רבן גמליאל, זאגט ר' שמעון אמר להו ר' שמעון לחכמים אם ביאת ראשון ביאה, טאמער די ביאה פון די ערשטע קינד איז א ביאה, וואס טייטש? ער האט א ספק וואס איז טאקע א ביאה פון א צען יעריג קינד, צו קוק איך עס אן ממש ווי יבום, אדער ס'איז גארנישט מיט נישט און מילא ממה נפשך טאמער ס'א ביאה איז ביאת שני אינה ביאה, איז די צווייטע האט גארנישט געטון, און ווייטער אם ביאת ראשון אינה ביאה, טאמער די ערשטע האט אויך גארנישט געטון ווייל א ביאה פון א צען יעריג קינד איז גארנישט, איז ווייטער ביאת שני נמי אינה ביאה, איז די צווייטע זעכער גארנישט, מילא זאגט ר' שמעון אז די ערשטע ביאה איז חל די צווייטע נישט, און פאר דעם טאקע איז ממה נפשך קען די ערשטע מייבם זיין ווען ער ווערט בר מצוה, אזוי זאגט רבי שמעון, יעצט פירט די גמרא אויס די ראיה, והא ביאת בן תשע, דכמאמר שויוה רבנן, האבן זיך געשמועסט די ביאה פון דעם קטן, קוקן די חכמים אן ווי א מאמר, וקאמר רבי שמעון, אינה ביאה, און רבי שמעון זאגט אז די ביאה פון די צווייטע איז גארנישט, פארוואס ווייל עס איז געווען א ערשטע, מילא ממה נפשך איז די צווייטע גארנישט, זעהן מיר אז די מאמר, די ביאה די מאמר ביידע די זעלבע זאך, די מאמר פון די ערשטע איז גאר שטארק, זעהן מיר אז ר' שמעון איז שטארק מחשיב די כח פון מאמר ווייל דא די ביאה איז דאך פונקט ווי מאמר מילא זעהן מיר ר' שמעון איז דאס מחשיב דרך אגב רש"י רעדט אויס אז לכאורה איז סתם אזוי דא א פראבלעם לויט ר' שמעון וויאזוי קען די ערשטע מייבם זיין נאכדעם וואס די צווייטע האט געוואוינט מיט די פרוי וואס טייטש לאמיר שוין זאגן אז די ערשטע ביאה איז א גוטע און די צווייטע נישט טייטש די צווייטע איז נישט קיין יבום אבער פונדעסטוועגן ברגע וואס די ערשטע האט געוואוינט מיט איר האט ער איר דאך מייבם געווען ס'איז כאילו זי איז זיין פרוי יעצט גייט א צווייטע און איז מזנה מיט איר דארף ער איר סתם אזוי אפגט'ן ער טאר נישט וואוינען מיט א פרוי וואס האט מזנה געווען, איז אויף דעם זאגט רש"י א אינטערסאנטע תירוץ אז ס'איז נישט אזוי אז אין האשה נאסרת על בעלה אלא על עסקי קינוי וסתירה, ס'טייטש ווען איז א פרוי אסור אויף איר מאן אלץ אשת איש ווייל זי האט געזינדיגט, נאר ווען ס'איז געווען א קינוי וסתירה נאר ווען ער האט איר אנגעווארנט זי זאל עס נישט טון און זי האט זיך באהאלטן, ווי מ'זעט אין סוטה, אבער דא איז דאס נישט דא, אלע ראשונים פרעגן שוין אויף רש"י, על כל פנים ס'איז א סוגיא פאר זיך. האבן מיר על כל פנים א ראיה אז ר' שמעון האלט אויך אז מאמר איז גאר א שטארקע זאך, בן עזאי וואו זעהן מיר בן עזאי האלט אויך אזוי, די תנאים האבן געלערנט אין א ברייתא, בן עזאי אומר, יש מאמר אחר מאמר בשני יבמים ויבמה אחת, ואין מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד, ס'טייטש בן עזאי איז א אינטערסאנטע שיטה, בן עזאי זאגט אז ווען ס'דא צוויי יבם'ס מיט איין יבמה, דעמאלטס ביידע וועלן מאכן מאמר, איז ביידע מאמר זענען חל, יש מאמר אחר מאמר, אבער ווען ס'איז צוויי יבמות מיט איין יבם, קען ער נישט מאכן מאמר מיט ביידע נאר מיט איינס אזוי האלט בן עזאי ס'טייטש ערגעץ אינצווישן די חכמים מיט רבן גמליאל על כל פנים זעהן מיר האלט בן עזאי אויך אז מאמר האט גאר א שטארקע כח ווייל ווען ס'איז דא צוויי יבמות מיט איין יבם און ער מאכט מיט איינס מאמר קען ער שוין נישט מאכן מיטן צווייטן איז דאס איז בן עזאי ר' נחמיה וואו איז דא א ר' נחמיה דתנן דער ר' נחמיה פון אונזער משנה מ'האט געזעהן ביי אונזער משנה ר' נחמיה אומר אחת בעילה ואחת חליצה, בין בתחילה בין באמצע בין בסוף, אין אחריה כלום, ר' נחמיה האט געזאגט אז נישט קיין חילוק וואו ס'איז דא א ביאה, ס'טייטש אפילו א ביאה פסולה לויט ר' נחמיה האקט אלץ אפ ס'פארמאכט די תיק נאך א ביאה פסולה איז שוין נישט דא אזא זאך גט אדער מאמר גארנישט איז מער נישט חל, און ממילא זאגט די גמרא והא ביאה פסולה דכמאמר שויוה רבנן, א ביאה פסולה איז דאך פונקט ווי מאמר, פארוואס? איז טאקע א קשיא, רש"י דא זאגט אז ביאה פסולה מאמר איז ביידע די זעלבע זאך, ווייל אזוי ווי מען זעט ביי מאמר דארף מען א גט מיט חליצה, די זעלבע זאך נאך א ביאה פסולה לויט ר' נחמיה וועט מען אויך דארפן א גט מיט חליצה, אלע פרעגן שוין אין די משנה זאגט רש"י קלאר נישט אזוי, אין די משנה זאגט רש"י אז לויט ר' נחמיה ברגע וואס איז דא א ביה אפילו א ביאה פסולה דאס האקט אלעס אפ, דאס פארמאכט די תיק, מען דארף מער נישט קיין חליצה, נאר ס'איז פונקט ווי יבום אליין, מען געבט א גט און דא האט זיך עס געענדיגט. איז דא א סתירה פון די רש"י און יענע רש"י, די ראשונים רעדן שוין ארום וויאזוי דאס צו פארענטפערן, אבער על כל פנים דאס נעמט די גמרא דא אן מיט א פשטות, אז מאמר און ביאה פסולה איז ביידע די זעלבע זאך, און ממילא אז מען זעט ר' נחמיה האלט אז א ביאה פסולה האקט אלעס אפ, אז נאך א ביאה פסולה איז שוין גארנישט דא, וקטני אין אחריה כלום, נאך א ביאה פסולה איז שוין נישט דא מאמר, נאך א ביאה פסולה איז שוין נישט דא גט, ווייל דאס איז גאר שטארק, איז אז ביאה פסולה און מאמר די זעלבע זאך, פשט מאמר איז אויך שטארק, ווייל נאך מאמר איז אויך נישט דא גארנישט, נאך מאמר קען מען נישט מאכן נאכאמאל מאמר, נאך מאמר קען מען נישט מאכן נאכאמאל גט, אזוי קומט אויס ר' נחמיה, ממילא זעהן מיר אז ר' נחמיה איז אויך גאר שטארק מחשיב די כח פון מאמר.